ברוך השם, מסכת כתובות, דף ל"ה, עמוד א', די דריטע שורה פון עמוד. אמר רבא, האט רבא געפרעגט, ומי איכא למאן דאמר, איז דען דא א מאן דאמר וואס ער האלט חייבי מיתות שוגגין חיובה, אז אויב מ'איז מחיוב מיתה, פאר דער עבירה, נאר וואס דען? ס'איז געווען שוגג, וואס איז טייטש ס'איז געווען שוגג? לא התרו בו, איז דא א מאן דאמר אז מען זאל דארפן באצאלן געלט? איך האב דאך געזאגט פריער אז אין דעם איז דא א מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן, האלט רבי יוחנן איז חייב, ווי קען אזוי א זיין? והא תנא דבי חזקיה, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון בית חזקיה'ן, מכה אדם ומכה בהמה. אין אמת'ן אין פסוק שטייט פארקערט, אין פסוק שטייט מכה בהמה ישלמנה מכה אדם יומת, נאר די גמרא וויל דא צוגלייכן מכה אדם צו מכה בהמה, כאפ איך אן פריער די זאך וואס איך וויל צוגלייכן צו וועלכע, זאגן מיר אזוי מה מכה בהמה, דאס וואס שטייט מכה בהמה ישלמנה אז מען גיט א קלאפ א בהמה, מען דערהרגעט א בהמה, איז דער דין דארף מען באצאלן, לא חילקת בו איז נישט קיין חילוק בין בשוגג בין במזיד, צי דער מענטש איז געווען א שוגג צי ער איז געווען א מזיד, ווייל איך לערן דאך אפ פון א פסוק אז אדם המזיק

מען טרעפט אנדערע ערטער וואס איז דא א חילוק לגבי דעם דין מען דערהרגעט א מענטש בשוגג וואס מען גייט אין גלות איז אויב ס'איז געשען דורך ירידה דעמאלט גייט ער אין גלות אויב ס'איז געווען דורך עליה איז ער פטור אבער דארטן ווי מכה בהמה איז נישט דא קיין חילוק וועלכן וועג ס'איז געוועזן שטענדיג זאגן מיר נישטא קיין חילוק לפוטרו ממון איך זאל אים פטר'ן געלט אלא נאר שטענדיג איז דער דין לחייבו ממון שטענדיג דארף ער באצאלן געלט אף מכה אדם, די זעלבע זאך ביי דארט ווי איינער האט געגעבן א קלאפ א מענטש און האט אים דערהארגעט, אז דאס הייסט אז ס'איז חייב מיתה, לא תחלוק בו, איז נישט דא קיין חילוק בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עליה, זאל טאקע זיין בשוגג קומט אים נישט קיין מיתה, זאל טאקע זיין לאמיר זאגן אין מתכוון גיט אים נישט, קומט אים נישט קיין מיתה, ס'איז נישט דא קיין חילוק דרך ירידה דרך עליה כפר עשו להם ווייל ביי מלקות איז דא א חילוק, איז נישט דא קיין חילוק לחייבו ממון, וועגן דעם דין איך זאל זאגן ווייל עס איז נישט אזוי זאל ער זיין מחויב געלט, אלא לפוטרו ממון, שטענדיג איז דער דין אז חייבי מיתה אפילו ער איז געווען שוגג ולא התרו בו, אויב אחוץ דעם איז ער געווען מחויב דבר אחר ממון איז ער פטור, איז ביי דער זאך נישט קיין שום מחלוקת, אלא כי אתא רבין אמר, ווען רבין געקומען האט ער געזאגט אזוי, חייבי מיתות שוגגין, אז איינער האט געטאן א זאך וואס פאר דער זאך וואלט געדארפן קומען מיתה, נאר וואס דען, ער איז שוגג, מען האט אים נישט געווארנט, און ער האט אויך, איז דא אויף דער מעשה איז דא א חיוב פון ממון, כולי עלמא לא פליגי, נישטא קיין שום מחלוקת דפטורין אז מ'איז פטור פון ממון, פון ווי לערן איך עס אפ? פון תנא דבי חזקיה, מען טרעפט נישט קיינער זאל קוקן אויף תנא קריגן אויף תנא דבי חזקיה, כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? בחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר, רבי יוחנן אמר חייב, רבי יוחנן זאגט אז חייבי מלקות שוגגין, און אויך א חיוב ממון דארף ער באצאלן געלט, ווייל חייבי מיתות איתקש צו מכה בהמה האב איך נאר צוגעגליכן אויף וואס איך מאך נישט קיין חילוק פון מתכוין לשאין מתכוין האב איך נאר צוגעגליכנט חייבי מיתות. אבער חייבי מלקות לא איתקש, חייבי מלקות האב איך נישט צוגעגליכנט. דעריבער זאגן מיר ביי חייבי מלקות שוגגין ודבר אחר דארף מען באצאלן. ריש לקיש אמר פטור, ריש לקיש לערנט אז בחייבי מלקות שוגגין און דבר אחר, כאטש ס'איז שוגגין מען גיבט נישט קיין מלקות דאך איז מען פטור פון געלט, ווייל בפירוש ריבתה תורה, בפירוש האט די תורה מרבה געווען חייבי מלקות כחייבי מיתות, איז די גמרא דארף מען פארשטיין. ווי קען איך זאגן אז אין חייבי מיתות ודבר אחר איז נישט דא קיין מחלוקת? שטייט דאך בפירוש פריער אין גמרא, איתיביה ריש לקיש לר' יוחנן, צי די איכא דאמרי איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש, פון וועלכן איז געווען די קשיא פון וועלכן? פון חייבי מיתות, דארט רעדט זיך דאך פון חייבי מיתות, זעה איך דאך אז מען קריגט זיך יא ביי חייבי מיתות, טא ווי קאן קומען צו גיין און רבין זאגן אז כולי עלמא לא פליגי דפטורין מדתנא דבי חזקיה, דארף מען אפשר לערנען פשט אזוי אז נאכדעם ווי רבי יוחנן האט געהערט וואס תנא דבי חזקיה האט געזאגט האט ער חרטה געהאט. פרעגט די גמרא, ריש לקיש זאגט אז בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקות, בפירוש האט די תורה מרבה געווען אז חייבי מלקות האבן א דין כחייבי מיתה, אז חייבי מלקות שוגגין ודבר אחר איז אויך די דין אז זיי זענען פטור, פרעגט די גמרא, היכן ריבתה תורה? ווי טרעפן מיר אז די תורה זאל מרבה זיין חייבי מית, מלקות זאל האבן א דין ווי חייבי מיתות? היכן ריבתה תורה? אמר אביי האט אביי געזאגט, אז איך לערן אפ רשע רשע, ביי חייבי מיתות שטייט דאס ווארט רשע אשר הוא רשע למות, און ביי חייבי מלקות שטייט והיה אם בן הכות הרשע, זאגן מיר אז די אלע דינים וואס זיי גייען אן ביי חייבי מיתות, וואס דארט איז דאך דער דין, אפילו דעמאלט ווען עס קומט נישט קיין מיתה, עס איז געווען בשוגג, טוט עס אים פטר'ן פון ממון, איז די זעלבע זאך ביי מלקות. קומט יעצט אויס אזוי, אז איך דארף האבן צוויי לימודים, חייבי מיתות אליין פון וואנען ווייס איך, ווייל איך לערן עס אפ פון מכה בהמה, נאכדעם ווי איך ווייס שוין חייבי מיתות, לערן איך אפ א גזירה שווה פון חייבי מלקות פון חייבי מיתות. רבא אמר, רבא זאגט, איך דארף נישט גיין אפלערנען חייבי מלקות פון חייבי מיתות, נאר אזוי ווי דו זאגסט חייבי מיתות איז גלייך צו מכה בהמה, איז די זעלבע זאך חייבי מלקות אויך גלייך צו מכה בהמה, דארף דאך נישט גיין ווי מען זאגט אי לערנען אויף חייבי מיתה און נאכער פון חייבי מיתה זאל איך גיין אפלערנען אויף חייבי מלקות, ווי אביי זאגט א גזירה שווה, ניין נאר גלייך אזוי ווי איך גלייך צו חייבי מיתה צו מכה בהמה גלייך איך אויך צו חייבי מלקות, אמר ליה

דער פסוק רעדט זיך בקטלא, דארט רעדט זיך נישט פון מלקות, ווי דו ווילסט דאך זאגן איך גלייך צו מלקות אויכעט צו מכה בהמה, אלא זאגט די גמרא אזוי, האי מכה, די מכה, שטייט מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, וסמוך ליה אז וואס איז טייטש סמוך ליה? אז איך טוה דאס אפלערנען מכח סמוכין, נישט ווי כ'האב פריער געוואלט געמיינט א גזירה שווה, נאר איך גיי עס אפלערנען מכח סמוכין, תוספות ברענגט אפילו אראפ א גירסא אז כ'בין נישט גורס וסמוך ליה נאר וכתיב ואיש כי יתן. אויך שטייט דערלעבן ואיש כי יתן מום בעמיתו, אז איינער וועט מאכן א מום אין זיין חבר, כאשר עשה כן יעשה לו, טו איך עס צוגלייכן אז מלקות איז גלייך צו די מכה נפש בהמה, אזוי ווי ביי מכה נפש בהמה איז נישט קיין חילוק פון שוגג ביז מזיד פון מתכוון שאין מתכוון שטענדיג איז דא א חיוב פון ממון איז ביי מלקות שטענדיג דא דער פטור פון ממון אפילו דעמאלט ווען ס'איז אין מתכוון אפילו דעמאלט ווען ס'איז שוגג ס'איז נישט געווען קיין התראה דאך איז ער פטור פרעגט די גמרא. והא לאו מכה היא, דארט שטייט דאך נישט מכה. לויט תוספות איז עס זייער גוט. אויב איך זאג איך לערן עס אפ פון א גזירה שוה, איז די קשיא, איך פרעג לאו מכה היא, א גזירה שוה דארף דאך זיין די ווערטער גלייך, און דארטן שטייט דאך נישט דאס זעלבע לשון. ענטפערט אויף דעם די גמרא, אנן הכאה הכאה קאמרינן, מיר זאגן די ווייל ביידע מיינט מען דעם ענין פון שלאגן, אזוי ווי די גמרא זאגט עס אין אנדערע ערטער אז שטייט ביי נגע הבית ושב הכהן ובא הכהן, כאטש די ווערטער זענען נישט די זעלבע, דא שטייט ושב און דא שטייט ובא, נאר ווייל ביידע מיינען דאך דער מיין פון דעם, דער טייטש פון דעם איז דאך ביי ביידע דער זעלבער, דא קען מען קען איך מאכן גזירה שווה, איז דא אויך די זעלבע טייטש הכאה הכאה קאמרינן, אבער לויט רש"י וואס רש"י לערנט אז איך לערן עס אפ פון סמיכות, וואס איז די קשיא געווען פון גמרא והא לאו מכה, איז עס נישט מכה, אבער דערלעבן איז דאך עס דערלעבן, דארף מען זאגן די קשיא איז נישט געווען ווי אזוי איך לערן אפ, נאר די קשיא געוועזן אויף דעם לשון, אויף דעם לשון וואס רבא האט געזאגט אתיא מכה מכה, איך לערן אפ ווייל איין מכה איז נאנט צום צווייטן, פרעג איך די קשיא אויף דעם לשון פון רבא'ן, אבער אויפן דין קען איך נישט פרעגן, אפילו ס'איז נישט די זעלבע לשון, אבער סמוך איז דאך עס סמוך. ענטפערט אויף דעם די גמרא, אנן הכאה הכאה קאמרינן, אז רבא מיינט צו זאגן, שלאגן שלאגן. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן, ווייל עס שטייט ומכה נפש בהמה ישלמנה, און דערלעבן שטייט ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, זאגסטו אז די איש כי יתן מום בעמיתו קומט אים מלקות, פארוואס קומט אים מלקות? ווייל אז מען שלאגט א איד איז מען עובר א לאו און עס קומט מלקות. והא כי כתיב? דער פסוק שטייט דאך בחובל בחברו הוא דכתיב,

ענטפערט די גמרא, אם אינו ענין, דעם פסוק פון איש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, דארף איך דאס נישט האבן, להכאה שיש בה שווה פרוטה, אויף הכאה וואס דער קלאפ האט געמאכט שאדן א שווה פרוטה אז ער דארף באצאלן, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק, ווייל עס שטייט מיר שפעטער אין א פסוק כן ינתן בו לערן איך אפ פון דעם ווארט ינתן אז מיט וואס טו איך אים שטראפן מיט דבר הניתן מיד ליד איז דאך מיר דער פסוק איבריג איז תנהו ענין זאגן מיר אז דער פסוק וואס שטייט כאשר עשה כן יעשה לו טו איך דאס פארלייגן להכאה שאין בה שווה פרוטה אז אויב האט אים געגעבן א קלאפ וואס איז נישט דא קיין שווה פרוטה, קומט אים דעמאלט מלקות, טוה איך דעמאלט צוגלייכן די מלקות צו מכה בהמה, אזוי ווי מכה בהמה איז מען שטענדיג מחיוב צו באצאלן, ס'איז נישט קיין חילוק צו שוגג צו מזיד צו מתכוון אין מתכוון, אדם מועד לעולם שטענדיג דארף מען באצאלן, אזוי דעמאלט ווען ס'איז דא אויף א מענטש א חיוב מלקות איז ער שטענדיג פטור צו באצאלן, אפילו דעמאלט ווען איך גיב נישט אים קיין מלקות, למשל ס'איז געווען לא התרו בו, ס'איז געווען שוגג, דאך איז ער פטור. פרעגט די גמרא, אויב ווידער אז דא רעדט זיך ביי אזעלכע מלקות, פארוואס גיט מען אים מלקות? ווייל ס'איז א הכאה שאין בה שווה פרוטה, איז דאך סוף סוף לאו בר תשלומין הוא, ער דארף נישט באצאלן אינגאנצן, פארוואס? ווייל עס איז דאך נישטא וואס צו באצאלן, איז דעמאלט זאג איך איז ער שטענדיג פטור פון געלט, אוודאי איז ער פטור פון געלט, ווייל ער האט וואס זאל ער באצאלן, אבער דארטן נאר ווי ס'איז דא מלקות און ס'איז אויך דא א חיוב פון א שווה פרוטה, פון וואנעט ווייסט דו אז ס'איז נישט דא קיין חילוק פון שוגג ביז מזיד, קען טאקע זיין ביי מזיד זאג איך קם ליה בדרבה מיניה, אבער ביי שוגג וויל איך זאגן דארף מען באצאלן. עס קומט דאך אויס דעמאלט אז מלקות. ענטפערט די גמרא, לא צריכא, די בעסער איז ווי דער ב"ח איז גורס, הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, דער פסוק זאגט אז דאס וואס שטייט דא אין פסוק כאשר עשה אזוי ווי ער האט געטון זיין חבר האט אים געשלאגן, כן יעשה בו זאל מען אים אויך געבן מלקות, רעדט זיך דער פסוק דבהדי דמחייה ווען ער האט געגעבן אין חבר א קלאפ וואס דער קלאפ איז פחות משווה פרוטה,

און ער איז פטור פון תשלומין מכח דעם וואס איך טוה צוגלייכן לויט תכלית. אמר ליה רב חייא לרבא, האט רב חייא געפרעגט רבא, איך האב דאך פריער געבויט א גאנצן יסוד אז שטייט אין דער תורה מכה בהמה ישלמנה מכה אדם יומת שטייען ביידע אין איין פסוק טו איך צוגלייכן מכה אדם צו מכה בהמה, אזוי ווי מכה בהמה דארף מען שטענדיג באצאלן, אזוי איז מכה אדם איז שטענדיג פטור. וואס הייסט ווי קען איך זאגן אזוי ווי דארט שטענדיג באצאלט און דא שטענדיג פטור, נאר אזוי ווי ביי מכה בהמה איז עס דאך שטענדיג ס'האט איין דין, אזוי איז ביי מכה אדם, האט שטענדיג איין דין, איך קען דאך נישט זאגן עס האט איין דין, שטענדיג זאל מען זיין מחוייב, קען איך דאך נישט זאגן, ווייל עס איז דאך דא בשעת עס קומט מיתה, איז דאך זיכער קם ליה בדרבה מיניה, מוז איך זאגן עס האט איין דין לגבי וועלכן, אז אלעמאל אז ס'פטור. אבער ווער זאגט אז מכה בהמה איז שטענדיג מחוייב. ריכטיג טאקע איז א מענטש טאקע מחוייב בין בשוגג בין במזיד בין מתכוין בין שאין מתכוין, ס'קען אמאל זיין מכה בהמה מ'איז פטור צו באצאלן, איר ווייסט ווען ער האט געשלאגן די בהמה אין שבת, און אויב ער מאכט דאס אין שבת טוט ער דאך א מלאכה אלעס חבלה איז דאך אים קם ליה בדרבה מיניה, וואזשע זאגט די תורה מען זאל באצאלן, דארף איך דאך זאגן אז דער פסוק רעדט זיך. און דער פסוק רעדט זיך אין איין אופן טאקע אין שבת, און אין אזא אן אופן בשוגג, דאס פרעגט ער. ולתנא דבי חזקיה דאמר מכה אדם ומכה בהמה, איך טוה צוגלייכן מכה אדם צו מכה בהמה, און דו גייסט זאגן אז ביי מכה בהמה איז שטענדיג מחוייב, ממאי פון וואנען ווייסטו דבחול כתיב אז דער פסוק רעדט זיך נאר אין דער וואכן, נאר אין דער וואכן, וליכא לאיפלוגי, און איך קען נישט מחלק זיין אויב ס'איז אין דער וואכן איז דאך שטענדיג מחייב סא שוגג סא מזיד, דילמא בשבת כתיב, דער פסוק רעדט זיך אין שבת אויכעט, נישט מ'דינגט נאר אין שבת, פארוואס זאל איך זאגן נאר אין שבת, דער פסוק רעדט זיך אין שבת אויכעט, און אויב דער פסוק רעדט זיך אין שבת אויכעט, מוז זיך דאך רעדן די מכה בהמה ווי ס'איז דאס געוועזן דווקא בשוגג, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן ביי מזיד קומט זיך אים מיתה אלעס שבת איז דאך פטור פון צו באצאלן די בהמה גופא, איכא לאיפלוגי, ביי בהמה אליין איז דא א חילוק צווישן שוגג און מזיד. זאל איך זאגן אז דער פסוק רעדט זיך שטענדיג, און אויב עס רעדט זיך שטענדיג שבת אויכעט, מוז זיך עס רעדן נאר בשוגג? וואס דו זאגסט אז אדם רעדט זיך אלעמאל, די בהמה רעדט זיך נישט אלעמאל. זאגט די גמרא, לא סלקא דעתך, איך קען נישט זאגן אז דער פסוק זאל ארויפגיין אויף שבת אויכעט און עס רעדט זיך בשוגג, דכתיב, שטייט אין פסוק, מכה בהמה ישלמנה, דער וואס דערהארגעט א בהמה זאל ער באצאלן, ומכה אדם יומת. היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך דא, אי דלא אתרו ביה, אויב מ'האט נישט געווארנט דעם מענטש אז מ'טאר נישט הרג'ענען א מענטש אז נישט קומט דיר מיתה, מכה אדם אמאי יומת, פארוואס ביי מכה אדם זאל מען געבן מיתה? אז מ'האט נישט געווארנט קומט דאך נישט קיין מיתה, וואס זאגט דער פסוק מכה אדם יומת? אלא פשיטא אז די תורה זאגט ומכה אדם יומת, מוז איך זאגן אז עס רעדט זיך זיכער דאתרו ביה, מ'האט אים געווארנט. און אויב ווידער מ'האט אים געווארנט ואי בשבת אז ס'זאל זיך רעדן שבת, איז אזוי ווי איך טייטש מ'האט אים געווארנט לגבי דעם דין רוצח, ביידע שטיין דאך אין איין פסוק, דארף איך דאך אויך טייטשן מ'האט אים געווארנט אז מ'טאר נישט חובל זיין אין א בהמה וועגן שבת, מכה בהמה ישלמנה, פארוואס זאל ער באצאלן, ס'איז דאך קם ליה בדרבה מיניה, אלא לאו, מוז איך דאך זאגן זיכער, אז דא רעדט זיך בחול, אז דא רעדט זיך אז ס'איז געווען א וואכעדיגן טאג, און ביי א וואכעדיגן טאג איז דאך שוין דעמאלט טאקע דער דין ביי מכה בהמה ישלמנה איז שטענדיג דער גלייך, סיי א שוגג, סיי א מזיד, סיי א מתכוין, סיי א שאין מתכוין, שטענדיג איז דא א חיוב צו באצאלן, און די זעלבע זאך מכה אדם איז שטענדיג אויך גלייך, וואס איז שטענדיג גלייך קען איך דאך נישט טייטשן שטענדיג איז מען מחויב ווייל עס איז דאך דא בפירוש א דין פון קם ליה בדרבה מיניה, דארף איך טייטשן ס'גלייך אז אלעמאל איז פטור. רש"י, מיר וועלן צוריק אויפמישן דף ל"א עמוד ב', די לעצטע שורות, די לעצטע פיר שורות, דארט איז דא די פסקה, הבא על אחותו ועל אחות אביו, שטייט אין דער משנה איז דא קנס. זאגט די גמרא ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה אז דעמאלט איז דער דין אז מען גיט מלקות וקיימא לן און מיר ווייסן דאך דאינו לוקה ומשלם ביידע זאכן גיט מען נישט אויב מען גיט מלקות איז נישטא קיין תשלומין איז אויב איך זעה דארט אין דער משנה אין מלקות אז מען גיט מלקות, פארוואס זשע שטייט דא ביי אונז אז מען גיט תשלומין, אמר עולא, האט עולא געזאגט לא קשיא, כאן באחותו נערה כאן באחותו בוגרת, עולא ענטפערט אזוי, באחותו בוגרת, ביי א בוגרת איז נישטא קיין קנס, איז נישטא קיין ממון, דארטן איז דא די חיוב מלקות, ווי איז אבער ביי א נערה? ביי א נערה איז דא אי ממון אי מלקות, לערנט עולא אז שטענדיג ווען ס'איז דא ביידע זאכן אי ממון אי מלקות גיט מען די ממון, אזוי זאג איך דאך, ווי שטייט ביי אונז גיט מען ממון, אזוי זאגט ווייטער די גמרא, אלמא קסבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי. גוט, איז שוין נישטא קיין קשיא פון דער משנה אין מלקות, דאס וואס שטייט ביידע זאכן גיב איך נישט, אי מלקות אי ממון, נאר דארטן אין מלקות רעדט זיך ווען ס'איז געוועזן א בוגרת און נישט דא קיין ממון איז דא מלקות, דא אבער ביי אונז רעדט זיך א נערה וואס עס קומט ביידע זאכן אי מלקות אי ממון, דארט זאגן מיר ממונא משלם מילקא לא לקי. יעצט עמוד ב', למד ב', עמוד ב', די פיפטע שורה, שטייט אן אנדער תירוץ, למד ב', עמוד ב', די פיפטע שורה פון אויבן, רבי יוחנן אמר אפילו תימא אחותו נערה. רבי יוחנן זאגט, ס'קען זיך דא רעדן אין מלקות אויכעט באחותו נערה, כאן שהתרו בו כאן שלא התרו בו, דאס הייסט אויב ס'איז דא א חיוב ממון און מלקות, אויב מ'האט אים געווארנט, מ'האט אים מתרה געווען, דעמאלט גיט מען אים מלקות, אויב מען האט אים נישט געווארנט איז דאך נישטא קיין מלקות, ווייל קיין עונש הגוף גיט מען דאך נישט, דווקא מיט התראה, דעמאלט איז פארהאנען ממון. זאגט טאקע די גמרא, אלמא קסבר רבי יוחנן, כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ואתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם. דאס איז דער צווייטער תירוץ. דער דריטער תירוץ איז פארהאנען, דף ל ג עמוד ב', דף ל ג עמוד ב', איבער די מיטן עמוד זאגט ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ס'איז נישט קיין קשיא, הא מני רבי מאיר, אונזער משנה גייט ווי רבי מאיר, דאמר לוקה ומשלם, רבי מאיר זאגט מ'גיט ביידע, די משנה אין מלקות גייט ווי די רבנן, וואס די רבנן זאגן אז דארטן ווי ס'איז דא ממון ומלקות גיט מען מלקות, און ריש לקיש, אבער אונזער משנה גייט ווי רבי מאיר, פארוואס וויל ריש לקיש נישט זאגן ווי רבי יוחנן, ווייל מיר האבן דאך דא געלערנט אין גמרא, ריש לקיש לערנט דאך ווי די גמרא פירט ווייטער אויס, אז ואזדו לטעמייהו אז ריש לקיש לערנט אז אויב דארטן ווי ס'דא א חיוב מלקות זאגן מיר גיט מען מלקות נישט קיין ממון איז דער זעלבער דין איז חייבי מלקות שוגגין וועט וועל איך אויך זאגן דעם זעלבן דין אז מ'איז פטור פון ממון. לויט ריש לקיש'ן איז נישטא קיין שום חילוק ווייל גיט א קוק דף לד

אמר לך, ריש לקיש וועט דיר זאגן כיון דאילו אתרו ביה פטור, אויב מען ווארענט און מען גיט מלקות איז מען פטור פון ממון, כי לא אתרו ביה נמי פטור, אז מען ווארענט נישט איז מען אויך פטור, ממילא איז קאן ער נישט פארענטפערן אזוי ווי רבי יוחנן. האבן מיר שוין יעצט דא געהאט עולא'ן און רבי יוחנן'ס תירוץ און ריש לקיש'ס תירוץ יעצט האבן מיר געהאט לד עמוד א' די לעצטע שורה פון עמוד מיר האבן דאך געהאט א ברייתא וואס אין דער ברייתא שטייט גנב וטבח בשבת איז ער מחויב צו באצאלן ד' וה' זעהט דאך אז רבי מאיר האלט מת ומשלם, אויב אזוי ווי קאן די משנה גיין ווי רבי מאיר'ן ווייטער דף ל ו עמוד ב' שטייט הבא על בתו איז פטור פון קנס ווייל ער האלט נישט קיין מת ומשלם, האט פארענטפערט די גמרא ריש לקיש אז רבי מאיר האלט נישט מת ומשלם. איי פארוואס גנב וטבח בשבת איז ער מחויב אין ד' וה' אז טובח על ידי אחר קומט אים נישט קיין מיתה רבה אבער רבה אמר לעולם בטובח על ידי עצמו רבה גייט איינלערנען די ברייתא רעדט זיך טובח על ידי עצמו ורבי מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה איי פארוואס דארף ער באצאלן ד' וה'? ושאני הני דא איז עפעס אנדערש, דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם. איז לויט ווי מיר זעען יעצט קען לויט רבה'ן גיין אונזער משנה ווי רבי מאיר? ניין. אונזער משנה קאן נישט גיין ווי רבי מאיר, זאל טאקע זיין רבי מאיר האלט לוקה ומשלם, וועט טאקע זיין גוט די ערשטע משנה, פארוואס ס'שטייט הבא על אחותו איז דא קנס, אבער ווייטער דף ל ו עמוד ב' שטייט דאך אין דער משנה הבא על בתו איז נישטא קיין קנס, פארוואס זאל נישט זיין קיין קנס? דו רבה לערנסט דאך אז כאטש ר' מאיר האלט נישט מת און משלם, אבער חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אז מת און משלם דארף דאך זיין ביי בתו. יעצט גיי מיר צו צו אונזער גמרא דף לה עמוד ב, אמר ליה ר' פפא לאביי האט ר' פפא געפרעגט אביי לרבה דאמר רבה וואס ער לערנט אליבא דרבי מאיר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס די תורה האט מחדש געווען א חידוש ביי קנס ואף על גב דמיקטיל משלם אפילו רבי מאיר וואס רב מאיר האלט אז לוקה ומשלם, אבער מת ומשלם האלט ער דאך נישט, אבער ביי קנס האט די תורה מחדש געווען אז איך זאג מיקטיל משלם. מתניתין אונזער משנה כמאן מוקים. ווי אזוי וועט ער אריינלערנען אין אונזער משנה איז די קשיא וואס מיר האבן פריער געפרעגט דף לא עמוד ב, דארטן אין פרק אלו הן הלוקין שטייט אז מען גיט מלקות וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם, אי כרב מאיר וועט רבה דאס וועלן איינלערנען ווי רב מאיר אזוי ווי ריש לקיש האט פארענטפערט. וואס האט ריש לקיש פארענטפערט? אז רב מאיר האלט לוקה ומשלם, אבער לויט רבה'ן, קשיא בתו, ס'עט זיין א קשיא פון בתו, לויט ריש לקיש'ן, וואס ריש לקיש האט געזאגט דאס וואס שטייט גנב וטבח בשבת, אז מען באצאלט ד' וה', ווייל עס רעדט זיך בטובח על ידי אחר, אבער טובח על ידי עצמו באצאלט ער נישט, ווייל מת און משלם האלט נישט רב מאיר, אפילו ביי קנס איז גוט, קען עס גיין ביי רב מאיר. אבער לויט רבה, וואס רבה לערנט דאך אז רב מאיר האלט ביי קנס מת און משלם, פארוואס עס שטייט ביי בתו אז ס'איז פטור, אי כרבי נחוניא בן הקנה וועט ער זאגן אז אונזער משנה גייט ווי רבי נחוניא בן הקנה, מיר האבן דאך געלערנט אז רבי נחוניא זאגט, רבי נחוניא רעדט זיך פאקטיש נישט פון קיין מלקות, דף ל עמוד א' שטייט אין גמרא רבי נחוניא בן הקנה היה עושה יום הכיפורים כשבת לתשלומין, מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. רבי נחוניא בן הקנה טוט אויף אז אזוי ווי מיתת בית דין פטר'ט קם ליה בדרבה מיניה, טוט כרת אויכעט פטר'ן, און פון מלקות טוט ער נישט דערמאנען. ווייזט דאך אויס אז ער האלט ווי רבי מאיר אז לוקה ומשלם, אזוי דארף דאך אויסקומען ער האלט ווי רבי מאיר. אבער אויב דו וועסט זאגן ווי רבי נחוניא בן הקנה, קשיא אחותו, זאל טאקע זיין מכח מלקות און נישט פטור, אבער עס דארף דאך זיין פטור וועגן כרת. אי כרבי יצחק, רבי יצחק האט מען נאך דא נישט געהאט, רבי יצחק ווערט דערמאנט אין דריטן פרק אין מלקות, דארט זאגט רבי יצחק אז שטענדיג ווען עס איז פארהאנען כרת גיט מען נישט קיין מלקות, דאס וואס שטייט דארטן דערמאנט וואס די גמרא האט פריער אראפגעברענגט, דף לא עמוד ב, אלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו פון די אלע, רבי יצחק קריגט אויף דעם, רבי יצחק זאגט ווייל ביי די זאכן איז דא כרת איז נישט שייך קיין מלקות, אויב אזוי איז דאך שוין גוט אונזער משנה, פארוואס שטייט ביי אונז אין דער משנה הבא על אחותו באצאלט מען קנס ווייל ס'איז נישט דא קיין מלקות. און אויב ס'איז נישט דא קיין מלקות דארף ער באצאלן קנס, און איך וויל זאגן ער האלט נישט ווי רבי נחוניא בן הקנה, ער האלט נישט אז דער כרת טוט פטר'ן בתשלומים, נאר אויב ער וועט איינלערנען ווי רבי יצחק קשיא ממזרת, אין דער משנה איז געשטאנען אז ממזרת גיט מען קנס, דער ערשטער פאל איז ביי אונז אין דער משנה, הבא על הממזרת ועל הכותית ועל הנתינה, און דארטן נאר גיט מען דאך זיכער מלקות לויט רבי יצחק אויכעט, איז דאך אויך צוריק בלייבט דאך צוריק שווער די קשיא, והא קיימא לן דאינו לוקה ומשלם, מיר ווייסן דאך אז ביידע זאכן אי לוקה משלם קען נישט זיין. טא ווער וועט אריינלערנען? הניחא דאס וועט זיין גוט, אי סבר לה כרבי יוחנן, אויב רבה האלט ווי רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן לערנט אז ביי חייבי מלקות איז דא א חילוק צי התרו בו צי לא התרו בו, דאס וואס מיר זאגן אז ביי חייבי מלקות מיט ממון גיט מען מלקות נישט קיין ממון, דאס איז נאר גערעדט געווארן בהתרו בו, אבער לא התרו בו באצאלט מען געלט, איז אויב ער האלט ווי רבי יוחנן, הוא נמי מתרץ לה כרבי יוחנן, וועט ער איינלערנען אונזער משנה, דאס וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה הבא על אחותו איז דא קנס, ווייסטו פארוואס ס'איז דא קנס? ווייל לא התרו בו, אז מ'האט נישט געווארנט גיט מען דאך נישט קיין מלקות, און אויב מ'גיט נישט קיין מלקות דארף מען באצאלן. אלא אי סבר כריש לקיש, אויב רבה האלט ווי ריש לקיש, וואס ריש לקיש לערנט אז אויב ס'דא א חיוב פון ממון און מלקות, אפילו מ'האט נישט געווארנט אויף די מלקות, איז ער אויך פטור אויף ממון. היכי מתרץ לה, וויאזוי וועט ער קענען דאס פארענטפערן? מ'קען דאך נישט, ווייל ווי ווער וועט עס אויסקומען? ווי עולא קען ער דאך אויך נישט פארענטפערן, ווייל לעולא האלט ער אז ממונא משלם, מילקא לא לקי. ענטפערט די גמרא, על כרחך כרבי יוחנן סבירא ליה, איך אויב איך זאג, כ'מוז זאגן אז ער האלט אזוי ווי רבי יוחנן, אז אויב חייבי מלקות שוגגין ודבר אחר, ווייל איך גיב דאך נישט

ריש לקיש לערנט דאך אז חייבי מלקות שוגגין איז אויך פטור צו באצאלן געלט. מאן תנא, ווער איז דער תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן הקנה? מיר האבן דאך געלערנט אז רבי נחוניא בן הקנה האלט אז אויב אזוי ווי שבת זאגן מיר קים ליה בדרבה מיניה ווער עס קומט אים מיתת בית דין צוליב שבת איז ער פטור פון ממון, איז די זעלבע זאך ביי יום כיפור חייבי כריתות אויך אזוי. אבער ביי אונז אין די משנה שטייט דאך נישט אזוי, ביי אונז אין די משנה שטייט דאך הבא על אחותו כאטש ס'איז חייבי כריתות דאך דארף מען באצאלן געלט, אויך איז דא א משנה אין מסכת שבועות וואס דארטן שטייט אז אויב איינער האט אנגעצינדן די גדיש די תבואה פון זיין חבר אין יום כיפור דארף ער באצאלן וואס דאס הייסט אז חייבי כריתות זאג איך נישט קיין קים ליה בדרבה מיניה ווייל איך האלט נישט דעם אסון אסון די גזירה שווה דער גאנצער לימוד רבי נחוניא בן הקנה איז דאך ווייל ער גלייכט צו מיתה בידי שמים צו מיתת בית דין נאר איך זאג כדי רשעתו דו בית דין קאנסט נאר מעניש זיין פאר איין זאך אבער נישט פאר צוויי אבער בית דין של מעלה גייט מען נישט טוען איז איז מאן תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן הקנה ווער איז דער תנא וואס ער קריגט אויף רבי נחוניא בן הקנה וואס פרעג איך פונקט די קשיא אויף ריש לקיש'ן ווייל לויט רבי יוחנן איז נישטא קיין שום קשיא, רבי יוחנן איז דאך מחלק צי התרו בו צי לא התרו בו, אבער לויט ריש לקיש'ן, לויט רבי יוחנן וועל איך זאגן דאס וועט אויסקומען ווי די רבנן וואס זיי קריגן אויף רבי מאיר'ן און זיי זאגן אין לוקה ומשלם, און דארט רעדט זיך דער פאל וואס ס'שטייט אז דארף באצאלן רעדט זיך לא התרו בו, אבער לויט ריש לקיש'ן. ווער ווער איז דאס דער תנא וואס ער קריגט? אי רב מאיר, אדער איך וועל זאגן רב מאיר קריגט, ווייל רב מאיר האלט דאך אזוי ווי ער האלט לוקה ומשלם האלט ער אויך כאטש ס'איז חייבי כריתות וועל איך אויך זאגן דארפן באצאלן. אי רב יצחק, אדער ווי רב יצחק, וואס רב יצחק לערנט אז ביי חייבי כריתות איז בכלל נישטא קיין מלקות, אויב ווידער ביי חייבי כריתות איז נישטא קיין מלקות, און אויך איז די גזירה שווה פון אסון אסון, האלט ער נישט, וואס איך גלייך צו רב נחוניא בן הקנה, אזוי ווי מיתת בית דין פטר'ט פון תשלומין אזוי מיתת בידי שמים, דאס האלט ער נישט, דעריבער וועט ער האלטן א הדליק את הגדיש בשבת וועט ער זיין חייב, און די משנה וואס שטייט הדליק את הגדיש ביום הכיפורים שבת איז דאך פטור ס'איז מיתת בית דין, נאר הדליק את הגדיש ביום הכיפורים פטור, דאס קען גיין סיי ווי רבי יצחק און סיי ווי רבי מאיר, אבער אונזער משנה, וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה, הבא על אחותו איז קומט קנס, דאס קען נאר גיין ווי רבי מאיר, וואס רבי מאיר לערנט איך זאג לוקה און משלם, ווי רבי יצחק קען דאס נישט גיין, פארוואס נישט? זאל טאקע זיין הבא על אחותו איז נישטא קיין מלקות איז דא קנס, אבער אין דער משנה ווערט דאך דערמאנט הבא על הממזרת, און ביי ממזרת איז דאך זיכער דא מלקות, און אויב ס'איז דא מלקות דארף דאך נישט זיין קיין געלט. רשי. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט עריות, עריות ווערט דערמאנט אין אחרי מות און קדושים, ושניות לעריות די צווייטע מדריגה פון עריות, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס מען מיינט שניות לעריות, אין להם לא קנס ולא פיתוי, זיי האבן ביי זיי גייט נישט אהן דער דין פון קנס וואס מען באצאלט ביי אונס ולא פיתוי און איז נישט דער דין פון מפתה און לכאורה איז דאך קנס איז דאך סיי ביי אונס און סיי ביי מפתה פארוואזשע רוף איך אהן ביי אונס מיט דעם לשון קנס איז זאגט תוספות אונס פאסט זיך גיכער אהן צו רופן קנס ווי פיתוי, ווייל ביי אונס שטייט דאך די גמרא ווייטער שותה בעציצו אז ער ווערט מער געקאנצעט. א צווייטע דין שטייט, הממאנת א קטנה א יתומה קטנה וואס איר מאמע האט איר חתונה געמאכט, און זי האָט ממאַן געווען אין דעם מאַן, אין לה לא קנס ולא פיתוי, ווייל זי איז נישט קיין חזקת בתולה, ווייל זי האָט דאָך שוין חתונה געהאַט. אַ דריטער דין שטייט, איילונית, איילונית, האָבן מיר געלערנט ביי איילונית, זי האט נישט קיין סימני נערות, די גמרא זאגט ווען שטעל איך פעסט אז זי איז א איילונית, אויב זי שוין אלט צוואנציג יאר און ולא הביאה סימנים, נישט געברענגט קיין שערות, דעמאלט איז א סימן אז זי איז א איילונית, און ביז צוואנציג יאר וואס איז זי? א קטנה, און נאך צוואנציג יאר ווערט זי א בוגרת, קיין נערה איז זי קיינמאל נישט, זאגן מיר א איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי, ווייל מיר לערנען יעצט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר זאגט אין אנפאנג פרק, האבן מיר דאך געהאט גלייך נאך דער משנה אז רב מאיר זאגט אז א קטנה האט נישט. קנס, א קנס איז נאר פארהאנען פאר א נערה, און א איילונית איז נישט קיין נערה, גלייך פון קטנות גייט זי אריין אין בגרות. א פערדע דין שטייט דא, והיוצאת משום שם רע, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין, אין די הוה אמינא לערנען מיר, א פרוי וועלכע איז זי דער מאן דארף איר גט'ן משום שם רע זי האט מזנה געווען נאך די קידושין אין לה לא קנס ולא פיתוי איז דאך נאך א פשיטא די גמרא פרעגט ווייטער ס'איז דאך א פשיטא ס'קומט דאך איר אפילו סקילה אויכעט ס'איז דאך זיכער נישט קיין בתולה וואס זשע דארפן מיר דערציילן אז זי האט נישט קיין קנס ביז אהער איז די ברייתא האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא פיר דינים

פרעגט די גמרא, מאי עריות ומאי שניות לעריות, וואס הייסט עריות און וואס הייסט שניות לעריות? אילימא אז דו ווילסט זאגן עריות מיינט מען עריות ממש, די עריות וואס עס ווערן דערמאנט אין פרשת אחרי, די עריות וואס עס קומט אויף זיי כרת, שניות מיינט מען מדברי סופרים, די זאכן וואס די חכמים האבן גוזר געווען להרחיק מן העבירה, מדין תורה איז אסור אמו, האבן די חכמים גע'אסר'ט אם אמו אויכעט, אדער מדין תורה איז אסור אשת אחי אביו מן האב, האבן די חכמים גע'אסר'ט אשת אחי אביו מן האם. עסטו זאגן דאס מיינט מען שניות, כ'קען דאך אבער אזוי אויך נישט זאגן. כיוון דמדאורייתא חזי ליה, מדין תורה איז דאך די שנייה צו אים ראוי, און ממילא לערן איך דאך מדין תורה ולו תהיה לאישה, אמאי אין להם קנס, פארוואס איז נישטא קיין קנס, בשלמא ביי עריות קען איך זאגן איך האלט ווי שמעון התימני, וואס שמעון התימני זאגט אז ווען איז דא קנס דווקא ביי אישה שיש בה תפיסת קידושין, און עריות איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, כאטש מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה אז ביי עריות איז יא דא קנס, הבא על אחותו, אחות אביו, און די גמרא זאגט איך לערן עס אפ פון דעם לימוד נערה נערה הנערה, קענען מיר זאגן אז דער תנא טוט נישט דרש'ענען די דרשה נערה נערה הנערה. אבער איי שניות, פארוואס זאל ביי שניות נישט זיין קיין קנס, ס'איז דאך מן התורה דאך צו אים ראוי, אלא זאגט די גמרא אזוי, עריות מיינט מען חייבי מיתות בית דין, די עריות וואס איז ס'דא א חיוב מיתת בית דין, בתו, בת בתו, נאך אזעלכע, שניות מיינט מען אויך עריות, נאר פארוואס ווערן זיי אנגערופן שניות? ווייל ס'איז נישט קיין מיתת בית דין אויף זיי, חייבי כריתות. אבל חייבי לאוין, אבער דארטן ווי דער איסור איז נאר א לאו, יש להם קנס, איז יא דא קנס. און מני, ווי ווער גייט דיע ברייתא? שמעון התימני היא, דיע ברייתא איז ווי שמעון התימני, וואס ער זאגט אין אנפאנג פרק אז דאס וואס שטייט ולו תהיה לאישה, תהיה איז א לשון פון קידושין, אז אויב אין דער פרוי איז דא תפיסת קידושין, אויב מ'איז איר מקדש, מוז זי האבן א גט, ווייל די קידושין זענען תופס אפילו מ'טאר נישט מיט איר וואוינען, אבער די קידושין זענען תופס, איז דא קנס. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, עריות, דאס וואס איז געשטאנען עריות און שניות לעריות, עריות מיינט מען חייבי מיתות בית דין וחייבי כריתות, און שניות מיינט מען חייבי לאוין, אז חייבי לאוין דאס איז שניות לעריות, ס'איז נישט קיין עריות ממש, ס'איז שניות לעריות, פארוואס איז דאס שניות? ווייל אויב איינער האט מקדש געווען, לאמיר זאגן חייבי לאוין א ממזרת, וואוינען מיט איר טאר ער נישט וואוינען, אבער די קידושין טוען אויף אז זי דארף האבן פון אים א גט, און זאגן מיר אז חייבי לאוין איז אויך נישטא קיין קנס, מני ווער זשע געבט די ברייתא? רבי שמעון בן מנסיא, וואס רבי שמעון בן מנסיא טייטשט אפ אז דאס וואס שטייט ולו תהיה לאישה מיינט מען אישה הראויה לקיימו, אז ווען דארף מען געבן קנס נאר אויב זי איז אזעלכע וועלכע ער מעג מיט איר וואוינען.